פֿון אײַערע לידער פֿאַר דער אַנטאָלאָגיע די שטים פֿון ייִדישן פּאָעט, וואָלט איך אײַך געוואָלט בעטן, איר זאָלט מיר ענטפֿערן אויף אַ פּאָר פֿראַגן, וואָס האָבן צו טאָן מיט פּאָעזיע בכלל און מיט אײַער שאַפֿן בפֿרט. ס'איז, אַ סך פֿון די פֿראַגן, וואָס זיי געהערן צו אַזוי גערופֿענע אייביקע פֿראַגן, און איך גלויב אָבער, אַז איר האָט וועגן די פֿראַגן געטראַכט, און ס'וועט זײַן אינטערעסאַנט צו הערן, וואָס איר האָט וועגן זיי צו זאגן. וואס איז פאר אייך למשל דאס סאמע וויכטיגסטע עלעמענט אין פאעזיע?
פארשטייט זיך ליבער טאבאטשניק אז אויף דעם וואלט מען געקענט האלטן גאנצע רעפעראטן וואס זאלן דויערן נישט מינוטן נאר שטונדן, אבער איך וועל פרובירן צו געבן דעם ענטפער. אין פראפארציע צו דער פראגע. איך וויל בלויז מאכן די באווארעניש, דעם אמת'ן ענטפער געפינט מען אין מיינע לידער. אויב דארט איז נישטא דער ענטפער, וועל איך אים דא איצט אויך נישט קענען געבן. בעסער, דער עצם פון פאעזיע, ווי איך זע אים, איז טאקע לויט ווי איך האב עס פארגעלייענט אין דעם ערשטן ליד, דער ניגון. איך האב זיך געכאפט שטענדיג, ספעציעל אין דער יוגנט, אין די לעצטע יארן אלץ ווערט א געוואוינהייט מסתמא, און אויך דאס ליד ארבעט מסתם אויס שוין א דורכגעגאנגענעם שטעג אין דעם מארך אדער אין דעם הארץ. און דערפאר איז עס אביסל ווייניגער אוממיטלבאר, אבער אין די יונגערע יארן פלעג איך שטענדיג צו זיך אליין לאכן אז איך פלעג שרייבן מיין ליד נאך איידער איך האב געוואוסט וועגן וואס איך זאל שרייבן, נאך איידער איך האב געהאט די ווערטער, און עס האט זיך, ווי דאס וואס מען רופט אויף הייסט עס אויף פשוט פאלקסטימליך אידיש, געבאמבלט א ניגון אין הארץ אדער אין קאפ. אזוי אז דער ניגון, די מעלאדיע, און איך האב נאך דאמאלס נישט געוואוסט צו דאס איז יאמב אדער טראכעי, צו אמפיבראך, צו אנאפעסט, נאר עס האט זיך געריטעמט ביי מיר א ליד, דאס איז ס'ריכטיגע ווארט, עס האט זיך געריטעמט, און דאס איז און איינע פון די מערקווירדיגע זאכן איז אויף דאס וואס איך וואלט געוואלט ספעציעל באטאנען, איך בין נישט קיין ספעציעלער ליבהאבער פון מוזיק. איך וואלט זיך געקענט באגיין אן מוזיק. כ'קען נישט זאגן, כ'וויל נישט זיין אזוי אבסאלוט, אבער איך פיל נישט מוזיק ווי א בעדערפעניש ווי איך פיל מאלעריי צום ביישפיל. דאס איז א פאקט. ווען איך גיי נישט צו אן אויסשטעלונג א געוויסע צאל וואכן, ווער איך אומרואיג, און איך בין שטענדיג פארכאפט פון מאלעריי. כ'האב ליב מאלעריי, כ'ווייס נישט צו איך פארשטיי, און איך ווייס נישט צו איך וואלט געקענט געבן פארמולירונגען, יעדעס מאל ווען איך גיי מיט נאך עימיצן אין א גאלעריע, און יענער הייבט שטעלט מיך אפ און פרעגט מיך, איך שטיי און קוק אויף א בילד, און יענער שטעלט מיך אפ און פרעגט מיך, וואס זעט דאס אזוינס? פאל איך אריין אין א שרעקליכע פארלעגנהייט וואס אפטמאל ווערט א גערייצטקייט. איך וויל נישט ערקלערן. איך איך טרינק עס. איך רעדנדיג דייטשמעריש, איך געניס עס. מאלעריי האב איך ליב. מאלעריי איז א טייל פון מיין לעבן. מוזיק נישט אזוי, נאר פארפאלן. אבער אין דעם ליד איז מוזיק ביי מיר דער סאמע וויכטיגסטער עלעמענט. טאמער איז א ליד נישט קלינגעוודיג אין מיינע אייגענע אויערן, מיין אייגן ליד מיין איך, וועל איך עס צוואנציג מאל צערייסן און וועל א הונדערט מאל אנהייבן פון אויף ניי, ביז ווען עס וועט אנפאנגען צו קלינגען.

דריטנס, ווען מיר האט א יונגער סקולפטאר אנגעוויזן אויף ראדענען, איך געדענק נאך יעצט די סקולפטור, א מעכטיגע פלייצע, אזוי ווי א גליבע פון שטיין, נאר די ליניעס זענען דארט געמאכט ראדען, און איר האט געזען בפועל ממש ווי איינגעקארבטער. ריטעם. און דער דאזיגער יונגערער עסקן האט מיר געזאגט, ווי מעסט זיך אז דו האסט ריטעם? אה! דאס איז ריטעם! לאמיך אייך פרעגן יעצט א פראגע וואס איך גלויב אז איר זענט דער ריכטיגער אדרעס. וואס מיינט מען ווען מען רעדט וועגן אינטעלעקטועלער פאעזיע?

איך טייל נישט אפ, ווי איר ווייסט, מסתמא, אינטעלעקט פון, אדער געדאנק, אדער געדאנקליכקייט פון געפיל. איך האב זיך אליין אויך געפרעגט די דאזיגע פראגע. איר ווייסט, ביי אונז אין חומש, דאס ערשטע און שטארקסטע ווארט וואס באווירקט יעדנפאלס דעם רייפן מענטשן, איז דער פסוק כי יצר לב אדם רע מנעוריו. יצר איז געדאנק, און לב איז הארץ. מיט אנדערע ווערטער, אין דעם תנך האט איר שוין, אדער אין דעם חומש האט איר שוין די, וויל איך זאגן, די באשטעטיגונג אז דער געדאנק קומט פון הארץ. אזא לירישע מינארע דיכטערין, לאמיר זאגן אין אמעריקאנער פאעזיע, ווי סארא טיזדעיל פלעגט שרייבן, The thoughts of my heart. און עס קען דאך נישט זיין קיין צווייפל צום ביישפיל אז דער איינער פון די עמאציענעלסטע דיכטער אין דער ענגלישער פאעזיע, דער גאנצער ענגלישער, אי בריטישער, אי אמעריקאנישער, איז דזשאני קיטס. און עס קען אויך נישט זיין קיין צווייפל אז איינע פון זיינע שענסטע זאכן איז די אָדע צו דער נאכטיגאל, Ode to a Nightingale. אין דער Ode to a Nightingale. איז דא א זייער פאסיגע פאעטישע פראזע וואס וועט העלפן אילוסטרירן וואס איך טראכט. ער רעדט וועגן דער נאכטיגאל, ער הערט זי זינגען, און ער רעדט וועגן זיך, און נאכדעם זאגט ער וועגן דער אייגענער וועלט, דער מענטשליכער וועלט, where but to think is to be filled with sorrow.

ער גיט א באשרייבונג leaden-eyed despairs אין לשון רבים און ער האט פאר זיך די מחנה פון אומגליק, פון יאוש און פון האפנונגסלאזיגקייט. וויאזוי אויף געדאנק זעט ער? ביי אים איז גארנישט געוועזן מיט א פראגע. ווי אנטשטייט דער געדאנק? לאמיר רעדן אויב איך האב נאך מעגליכקייט צו רעדן. ווי אנטשטייט דאס געפיל? אויב מען מיינט א געדאנק איז א צוטראכטעניש, נאטורליך איז גארנישט איבער וואס צו רעדן. צוטראכטן טויג נישט. וואס מיינט צוטראכטן? אבער טראכטן איז עפעס אנדערש. צוטראכטן אין פאעזיע וואלט געהייסן אזוי, אז יענער זאגט וואס זאגט זיך, לאמיר זאגן, איך זאג איך, עס איז א סכעמע, איך זאג נישט עס איז ווען עס איז אזוי, אבער ווען ס'וואלט געקענט פאסירן, איך וויל דא שאפן א בילד. טראכט ער צו דאס בילד. די דאזיגע צוטראכטונג וועט שטענדיג זיין ווי א ווי א ווייסער שטאך אויף א שווארצן טוך. מ'וועט עס באלד כאפן. ס'קען גארנישט געמאלט זיין. איך האלט אז פאעזיע איז די ערליכסטע, עכטסטע, אויפריכטיגסטע זאך אין דער וועלט. איך האלט אז די פען אדער יעצט אפילו די טייפרייטער האט א לאגיק וואס מ'קען נישט אפנארן. איר האט מיר נעכטן דערציילט וועגן דעם אז פושקין האט איבערגעשריבן אזויפיל און אזויפיל און אזויפיל מאל געוויסע צוויי שורות. און עס איז באקאנט אז היינה האט איבערגעשריבן איין ליד זעכצן מאל, און צום סוף פונעם זעכצנטן מאל איז עס געווען דער היפך פון דעם וואס ער האט געשריבן צום ערשטן. האט מען אים געפרעגט היתכן, האט היינה געענטפערט דאס איז א באווייז אז איך האב לכתחילה געוואלט שרייבן ס'זעכצנטע, נאר ס'איז מיר נישט געגאנגען, האב איך עס געמוזט איבערשרייבן. די זעלבע זאך איז דא אויך, עס איז דא א לאגיק ביי דעם פאעט אין דער פאעזיע וואס לאזט אים נישט אפנארן, עס איז נישטא קיין אפנארונג אין פאעזיע,

אן אינטואיציע, דאס הייסט אן דער פאנטאזיע, דאס הייסט אן א וויזיע, ער האט קודם געהאט א פארשטעלונג, און די פארשטעלונג האט אים געבראכט צו דער גרעסטער אנטדעקונג אין דער וועלט, אז ענערגיע איז מאסע. דאס האט מען געפילט פאראויס, דאס האבן דיכטער געפילט פאראויס, דאס האבן דיכטער, פלאטינוס, איינער פון די ערשטע, דער ערשטער קריטיקער, האט דאס געפילט פאראויס מיט אַכצן הונדערט יאר צוריק. און אזוי ווייטער און ווייטער.
ס'איז נישטא אזא זאך ווי אמת טראכטן אן וויזיע און אן פאנטאזיע. אבער איר וועט צוגעבן אז ס'איז פאראן אזא זאך ווי אבסטראקטקייט אין ליד און קאנקרעטקייט אין ליד. א ליד איז שטענדיג קאנקרעט, פאעזיע איז שטענדיג קאנקרעט. עס איז, ווען, אויב מען פארבינדט געווענליך אינטעלעקטואליזם מיט אבסטראקטקייט, דאס איז נישט קיין מוז. איך ווייס נישט ווי, קאן זיך אינטעלעקטועלקייט אויסדריקן פונקט אזוי קאנקרעט אין א ליד ווי א עמאציאנעלע איבערלעבונג. איך וואלט נישט... מוז מען פאר א אינטעלעקטועלן געדאנק אדער פאר א טראכטן, ווי זאל איך עס רופן, מער זיך באמיען אויסצוזוכן זאכן אויף צו רעאליזירן איז ווי א עמאציאנעלע איבערלעבונג וועט דירעקט איבערגעבן א בילד בשעת פאר א אינטעלעקטועלע איבערלעבונג וועט מען מוזן צוזוכן ווי איר האט פריער געזאגט, צוטראכטן זאכן אויף אויסצודריקן די איבערלעבונג. איך ווייס נישט, איך האב גרויסע שוועריגקייטן מיט הנאה האבן, כ'האב דאך פריער געזאגט אז איך האב ליב מאלעריי, די אזוי גערופענע אבסטראקטע מאלעריי. איך מוז זיך מודה זיין אז עס איז פאר מיר א רעטעניש וועלכע איך בין נישט גוזר געווען עד היום. אבער אין פאעזיע איז דאס נישטא אזא זאך. איך גלייב נישט צו אין פאעזיע איז דא אזא זאך ווי אבסטראקטע לידער. פארוואס? יעדעס ווארט האט אסאציאציעס און סוגעסטיעס. יעדעס ווארט האט א באשטימטע מיינונג און חוץ דעם א גאנצע משפחה אזוי ווי א קאצקע מיט קאצקעלעך און נאך אייער וואס וועלן נישט ווערן קאצקעס. אסאך מיינונגען און אסאך טייטשן און אסאך אפקלאנגען און אסאך עכאוס. איז אין דעם ליד איז נישט מעגליך באמת קיין אבסטראקט ליד. עס איז נישט מעגליך קיין אזא זאך ווי, דאס הייסט, עס קען נישט זיין קיין גלייכונגס-צייכן צווישן אינטעלעקטועלע פאעזיע און אבסטראקטע לידער. עס איז נישטא אזא זאך ווי אן אבסטראקט ליד. ספעציעל איז פאעזיע שטענדיג קאנקרעט.
אבער. איז פאראן א אונטערשיד צווישן וואס די יונגע פלעגן רופן שטימונג און צווישן דעם וואס איר רופט אינטעלעקטואליזם? אנטשולדיגט, נאך, אינטעלעקטואליזם און אידעאישקייט איז ביידע דאס זעלביגע? ניין, איך וואלט נישט געזאגט אז. איך ווייס בכלל נישט, עס קען זיין, אפטמאל נעמען זיך טעות'ן דערפון וואס עס ווערן געשאפן טערמינען וועלכע זענען פאר זיך אליין פארפירעריש. ווען איר זאלט מיר צום ביישפיל פרעגן, לאמיר מאכן א, הייסט עס, א, א דירעקטע אנווענדונג, ווען איר זאלט מיר צום ביישפיל פרעגן, קען א געדאנק באגייסטערן און אריינפירן אזוי צו זאגן אין יענעם עקסטאז אדער יענע אינספיראציע וועלכע זאל ארויסשאלן מיט א ליד? זאג איך אז יא. איך נעמען א משל, ווידער די זעלבע זאך וועגן, פון א דיכטער וועגן וועלכן עס קענען זיין קיין צוויי דעות.

און עס גייט א גאנצע, אויב איר ווילט, א גאנצע לאגישע אנטיטעזע וועגן דעם אז פונדעסטוועגן, כאטש ער האט דערווארגן די רעוואלוציע, איז ער פארט געווען א גרויסער מענטש. דאס איז געווען א געדאנק. און דאס ליד איז פול מיט אינספיראציע, איר קענט וועגן דעם נישט צווייפלען קיין סעקונדע. און דאס ליד איז א גוט ליד. און ס'איז ריינע פאעזיע. אבער איז שטימונג איז דאס זעלביגע וואס. נא, איך וויל נישט, איך ווייס נישט צו שטימונג, איך וואלט, מיר רעדן דאך נישט וועגן פסיכאלאגיע, מיר רעדן וועגן פאעזיע.

ס'דאך מיר ווייסן דאך אז כ'ווייס ווידער די זעלבע זאך איך בין זייער א קנאפער ידען נאר אז איך האב געהערט סיבעליוס'ס פינלאנד איז געוויזן אי שטימונג אי פאטריטיזים אי ליבשאפט און אויב איר ווילט אויך אידעען און געדאנקען וועגן זיין לאנד וועגן דעם לאנד פינלאנד אן דעם אן דעם אן דער אידעע וואלט נישט געווען מעגליך צו שאפן די שטימונגספולע טאן-פאעמע פינלאנדיע ווי סיבעליוס האט געשריבן? אזוי דאכט זיך מיר. איז דער אינטעלעקטואליזם אין דער אידישער פאעזיע א רעזולטאט פון מאדערניזם צו האט עס שטענדיג עקזיסטירט? אבער אויב מ'זאל רעדן וועגן טראדיציע איז דאך אינטעלעקטואליזם שטענדיג געוועזן פארקערט, די גאנצע שטימונגס פאעזיע אזוי צו זאגן גערופענע וואס האבן געבראכט די פריער די. די ערשטע דיכטער לאמיר זאגן נאך די י. ל. פרץ עפאכע אין פוילן און ספעציעל די יונגע אין אמעריקע איז דאך סוף כל סוף געוועזן א מין אנטקעגן שטעלן זיך און אן אוועק גיין פון דעם אויב איר ווילט ריין אידישן אינטעלעקטואליזם. אידן זענען געווען נישט בלויז אינטעלעקטואליסטיש נאר אויך ראציאנאליסטיש. אידן האבן זיך נישט געלאזט פארפירן פון אינסטינקט

ניט אַזוי פֿון אויסדרוקן, נאָר פֿון דערקענטעניש, פּשוט אַ ניט-צוטרוי צו אינטעלעקטועלער דערקענטעניש, צו דערקענען דעם אמת, איז שוין אַ פֿראַגע פֿון מיסטיק, פֿון אינטואיציע, פֿון בעסער זאָגן, בערגסאָן, וואָס איז נישט געווען געגן אינטעלעקטואַליזם, און אַזוי ווײַטער. איך ווייס, איך ווייס וועגן די אַלע שטרײַטיקייטן, אָבער מיר דאַכט זיך, אַז ערגעץ וווּ זענען זיי געבויט אויף אַ טעות, ווײַל דער אינטעלעקטואַליזם איז באַטראַכט געוואָרן פֿאַר. א א זאך וואס מען וויל נישט, וואס פאעטן האבן אנגעפאנגען צוריקצואווייזן, ווייל מען האט אין דעם דאזיגן באגריף אריינגעלייגט דאס וואס איך קען צום בעסטן אויסדרוקן מיט דעם רוסישן ווארט נאדומאנאסט. דאס איז ווירקליך אנטי-פאעטיש. דאס איז באמת א זאך וואס מען וואלט געדארפט. צוריקווייזן. און היות, לאמיר אונז צוריקגיין אינגאנצן צו די אידישע פאעזיע, און היות ביי אונז האבן לידער געשריבן מענטשן וואס האבן וועגן פאעזיע ווינציג וואס געוואוסט, זיי האבן זיך אויסגעדריקט און זיי האבן אויסגעקליבן די פאעטישע פארם פשוט טאקע אויסצודריקן פארשידענע. דידאקטישע, מאראליסטישע, מוסר'דיגע זאכן און פובליציסטישע זאכן, איז נאטירליך אז דער נייערער דור האט עס נישט געוואלט פארטראגן. פארגעסט נישט אזוי אז ביז אברהם רייזענען האט מען נאך מורא געהאט צו רעדן וועגן דעם יחיד, אפילו אין דער אלטער היים. פארגעסט נישט אז אז דער ריינער אמת איז אז אברהם רייזענ'ס גרויסקייט אין די אידישע פאעזיע, באשטייט אין דעם וואס ער האט באפרייט דעם יחיד. ער האט אנגעפאנגען צו רעדן וועגן זיך, ער האט אנגעפאנגען צו רעדן וועגן זיינע אייגענע ליידן, וועגן זיין זיינע אנטוישונגען, וועגן זיינע ביטערנישן, וועגן זיינע האפנונגען, וועגן זיינע פארצווייפלונגען. ער האט נישט באטראכט אז דאס איז אזוי צו זאגן אונטער דער ווירדע פון א פון א דיכטער צו רעדן. דא איז זיין גרויסער אויפטו. דער גרויסער אויפטו איז דאך אז ער איז געווען דער ערשטער, אויב איר ווילט, ליריקער, דאס הייסט דער ערשטער סוביעקטיווער זינגער ביי אונז. ביז רייזענען איז דאס נישט געווען. איז דאכט זיך מיר אז די גאנצע געגנערשאפט אדער די גאנצע ווידערשטאנד האט זיך גענומען דערפון ווייל די פאעטן און ספעציעל האט זיך דאס אנגעפאנגען צו פירן אין אמעריקע מיט דעם אויפקום פון די יונגע דאס איז זייער אויך געוואלדיגע פארדינסט וואס מען האט געוואלט אוועקגיין פון דעם שאבלאן פון מאכן לידער פאר א דינסטמויד צו עפעס אנדערש, נישט צו דעם ליד אליין, און נישט צו דעם מענטש אליין. די יונגע און די רייזען, זיי זענען געווען זייער געגן רייזענען, און דער אמת איז עס איז געווען א גראדע שניר וואס האט זיי פארבינדן, די יונגע און רייזען האבן זיך געגעבן, זיי האבן גארנישט געדארפט קיינעם געבן.

באַדינט, װאָס האָבן אַרומגערעדט אין גוטע אָדער אין שלעכטע גראַמען דעם דרױסנדיקן מצבֿ, דעם מצבֿ פֿונעם ייִדישן פֿאָלק און אַזױ װײַטער. אין צוזאַמענהאַנג מיט די דרײַ הונדערט יאָר ייִדישע פּאָעזיע, װאָס פֿערט אױס, אױ, ייִדישע פּאָעזיע, זאָג איך, פֿון ייִדיש לעבן אין אַמעריקע, װערן דאָך געבראַכט פֿאַרשידענע דאָקומענטן, אילוסטראַציעס און אַזױ װײַטער. צװישן זײ אױך װערט געבראַכט פֿון דעם צבֿי סאָבעל. ס'איז זײער אינטערעסאַנט, װאָס ער האָט געשריבן. דאס איז א שטיק פראזע, זייער שלעכטע פראזע, אן שום געדאנקן, אויסגעשריבן, אויסגעדרוקט אין שלעכטע גראם. אבער דאס איז דער אנהייב פון די אידישע פאעזיע דא אין אמעריקע, וואס קענט איר טון? די אלע שפעטער געקומענע זענען אויך אזוי געוועזן, און זיי זענען געגאנגען אין דער ליניע. דאס איז געווען דער אידישער נוסח. דאס איז געוועזן אויך דער נוסח אפילו פון די בעסערע פאלקס-זינגער אונזערע, עס איז געווען אליקום צונזער און אנדערע. און דאס איז אויך געווען די נ ה, די נ ה, מסתמא די זאכן וואס האבן אנגערעגט צו שרייבן ראזענפעלד. אבער ראזענפעלד איז געווען א גרויסע קראפט, האט זיך דורכגעבראכן דער איך און האט געשאפן די נייע פאעזיע. דער מאדערניזם פון די יונגע איז באשטאנען קודם כל אזוי צו זאגן אין א זעהר אין א גרויסן ווידערווילן קעגן די פריעריגע נוסחאות, צווייטנס זענען זיי געווען באקאנט, און מיט דער פאעזיע פון אנדערע פעלקער און אנדערע שפראכן וואס איז זיי געפעלן. און מיר טארן דאך נישט פארגעסן אז דער אז דאס איז צום סוף פון ניינצנטן יארהונדערט האט זיך אנגעהויבן און האט זיך אנטוויקלט דער גאנצער ווידערשטאנד צו אידעען און אידעאלן אז אלץ איז גארניט און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. נאר אויב דער אינטעלעקטואליזם איך רעד נישט זייער געבינדן, נאר אויב דער אינטעלעקטואליזם איז געפערליך און שעדליך דערמיט וואס ער קען דערפירן צו פאלשקייט. צו דעם נאכאמאל, צו דער נאדומאנאסט ביז דירעקטער געקינצלטקייט און ביז דירעקטער, ווי זאל איך דאס זאגן, פאלסיפיקאציע. איר קענט פאלסיפיצירן א שטימונג ווי איר קענט פאלסיפיצירן גראמען, נישט קיין ליד, אויב זי איז ערליך און אויפריכטיג קען מען זאגן אז אויך דאס געפיל אדער דאס געמיט קען אויך פאסירן. איך צום ביישפיל באטראכט אז דער נאציזם איז א דירעקטער רעזולטאט פון דעם צופיל צו שטארק אונטערגעשטראכענעם אינסטינקטואליזם און פון. צו שטארק אנגענומענעם אזוי גערופן געפילס לעבן, מען גייט לויט דעם געפיל און מען לאזט און מען קאנטראלירט נישט דאס דאזיגע געפיל און מען לאזט עס לויפן, אזוי אז די שעדליכקייט קומט פון ביידע זייטן, און די שעדליכקייט ביידע זענען סם המוות פאר די פאעזיע.

האט זישע לאנדוי געקענט רעדן אז ער האט א הונט, אז ער שפייט אויף די סטעלע. מיך האט עס נישט געארט, ס'האט מיך נישט שאקירט. ער האט גערעדט וועגן זיך. ער האט באפרייט דעם יחיד. ווייל דער יחיד באשטייט נישט בלויז ער איז נישט שטענדיג פייערליך, ער איז נישט שטענדיג פארקנעפלט, ער האט אויך אנדערע זאכן. און מיט די דאזיגע פרייקייטן, וואס ביי אנדערע האט עס געשאפן דעם איינדרוק פון צולאזנקייט, לאמיר זאגן, האט ער געלאזט וויסן אז ס'איז דא דער לעבעדיגער מענטשליכער מענטש מיט אלע זיינע אויסשטראלונגען און אויסשטראלונגלעך, און דאס איז א גרויסער אויפטו. דער צווייטער אויפטו פון די יונגע אין דעם מאדערניזם איז געווען די דאס אויער פאר דעם לש די שפראך. בלויז מענטשן וואס פאעזיע איז א צופעליגע בארוף ביי זיי, קענען זיין גלייכגילטיג צו שפראך, קענען זיין גלייכגילטיג צו דעם ווי אזוי דאס לשון זאל זיין, איך רעד שוין נישט וועגן א זייער א וויכטיגן פאקטאר ווי די מוזיקאלישקייט דאס מוז מען האבן אין זיך, מאני לייב צום ביישפיל האט געבראכט דאס מוזיקאלישע. ווארט און די מוזיקאלישע שורה וואס איז געזינגען אין אים אליין און ער וואס איז ווי מיר ווייסן נישט געווען דער איינער פון די געבילדעטסטע מענטשן, ער האט געקענט אזוי חנעוודיג ארויסזינגען און ארויסקלינגען אידיש, דאס דאזיגע אידיש, אז דאס איז געווען פאר זיך אן אנטפלעקונג און ממילא א מדריגה ארויף אין דער יידישער פאעזיע איז דאס אויך מאדערניזם. נאך א זאך, ווען אימיצער איז זייער פארזיכטיג בנוגע לשון און בנוגע דעם קלאנג פון לשון, איז עס אומפארמיידליך אז ער זאל אין זיין ווארט אריינלייגן טאקע אלעס בעסטע וואס איז דא אין אים, ווייל ער זוכט און ער געפינט. דאס סאמע פאסיגסטע ווארט. וואס מיינט עס? ער זוכט דעם קווינטעסענץ פון זיין פערזענליכקייט דורך דאס ווארט. אזוי אז ווען מען זאגט געשליפן לשון, פארזיכטיג ווען מען גייט צו דער שפראך און אזוי ווייטער, איז דאס נישט בלויז קיין לינגוויסטישער עלעמענט און אפילו נישט בלויז דער מוזיקאלישער, ווי וויכטיג די צוויי זאלן זיין. עס איז אויך דער, עס רירט אן דעם סאמע עצם. דער קאר וואס מען רופט אויף ענגליש דאס הארץ פון דער פאעזיע, ווייל בלויז די פערזענליכקייט וועלכע נעמט זיך אזוי ערנסט און ער זוכט אזוי שטארק דאס סאמע אדעקוואטסטע ווארט, בלויז די פערזענליכקייט געפינט דאס ריכטיגע ווארט, אזוי אז מיר האבן מיר האבן טאקע באמת דעם עצם פון עצם'ס, אויב מען קען אזוי זאגן. איך וואלט געוואלט אריינברענגען גענוג פאלעמיק און געוואלדיגע קריגערייען, וויל איך בלויז דערמאנען, מען רעדט וועגן מאדערניזם, דער מאדערניזם פון די יונגע און דער מאדערניזם פון די אינזיכיסטן, אז ווען די אינזיכיסטן האבן זיך באוויזן, איז זישע לאנדוי ארויסגעקומען מיט אן ארטיקל ווי ער האט געזאגט אז פון גלאטשטיינען שמעקט אדער טראגט זיך מיט א דריי טויזנט יעריגע טוכלעקייט,

און ספעציעל ווען ס'איז פאלעמיק ווען מ'וויל אימיצן טרעפן. אבער איין זאך וויל איך אייך יא זאגן, און דאס וואלט איך געוואלט אונטערשטרייכן אויך וועגן מאדערניזם, און דאס גלייב איך וועט אויך דינען ווי אן ענטפער אויף דעם חילוק פון יענעם מאדערניזם וואס די אינזיכיסטן האבן געבראכט, און דעם מאדערניזם פון די יונגע. דער מאדערניזם ווי איך זעה עס איז נישט עפעס סתם א מין פאראויס פילן עפעס א מארגן, דאס זענען געווען די קאפריזן און אפטמאל די עקסענטרישקייטן פון יענע וועלכע האבן זיך גערופן פוטוריזם און פוטוריסטן, און אזוי ווייטער, דאס איז ניט געוועזן טאקע באמת קונצן, אפילו ווען ערליך געמיינט, און אויך באוואוסטזיניגע קאקעטערייען פון מענטשן וואס האבן געזאגט זיי זענען נישט פאר היינט, זיי זענען דעם פאר מארגן. מאדערניזם פארשטיי איך אין אן אנדער זין. מאדערניזם מיין איך, אזוי ווי פאעזיע איז די פערזענליכקייט, און דער סכום לידער פון א דור, איז אויך די געשטאלט פון דעם דאזיגן דור, מוז דער, מוז דער פאעט, דער מאדערנער פאעט, אין זיין גאנצער דערפארונג, ארייננעמען אלץ וואס איז געווען פאר אים. דאס איז ווי מען וואלט געזאגט אויף ענגליש א לארדזש ארדער, אבער מען דארף שטרעבן צו דערנענטערן זיך דערצו. און איך האב געזען, ווען איך האב זיך פארטראכט וועגן, וועגן די גרויסע פאעטן פון די, פון די פארגאנגענהייט, זענען זיי אלע אזוי געווען. אזוי איז געווען שעקספיר. ער האט אריינגענומען דאס גאנצע וויסן פון זיין צייט.

און בודלער, בודלער איז געווען זייער א געבילדעטער מענטש, און ער האט, און, און אפילו זיי, כדי צו זיין געגן עפעס מוזטו דאך וויסן דעם עפעס, און בודלער האט געוואוסט. און אזוי האבן מיר כסדר דא אויך, מיר די אינזיכיסטן האבן געזאגט, און, און דא האט מען פארגעווארפן אזוי צו זאגן, די געדאנקליכקייט וועלכע איך ווארף חלילה נישט אפ, אז מיר זענען צו באוואוסטזיניג. מיר האבן אין זיך דאס באוואוסטזיין פון טויזנטער יארן. מיר האבן דאס באוואוסטזיין פון אלעס וואס איז געגאנגען פאר אונז. מיר האבן דאס באוואוסטזיין פון פון און א אידישע פאעט קען דאך נישט זיין אנדערש. א אידישע פאעט טראגט א נאציאנאלן זיכרון וועלכע שווערט אויף אים געוואלדיג. ממילא האבן מיר אימאזשן און רעפערענצן און אלוזיעס און א ווארט וועלכע קען עפענען א גאנצע עפאכע אין די דאזיגע לידער וואס דרוקן אויס די דאזיגע צייט. אבער קודם כל איז עס אויך היינטיג, נישט מארגנדיג, מארגן ווייס איך נישט וואס וועט זיין, אבער היינטיג, עס נעמט אין באטראכט אלסדינג. און דאס איז דער חילוק, דער וואס פארטראכט זיך וועגן דעם, דאס איז דער חילוק צום ביישפיל וועגן דעם פון דעם אינזיכיסטישן אורבאניזם,

בעת ביי די יונגע וואס איז געווען זייער אויפריכטיג ווייל זיי זענען ווייל זיי האבן מורא געהאט צו טראכטן פאראויס אדער צו טראכטן אין היינטיגע טערמינען אדער ווייל זיי זענען באוואוסטזיניג אוועקגעגאנגען פון אזא מין היינטיג טראכטן איז נאך אלס געווען דער וואלקנקראצער די דערדריקנדיגע קראפט און דער און די הימל־ליניע איז געווען עפעס אן אומאנגענעמע זאך און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. אייגנטליך הייסט עס אז דער אונטערשיד צווישן די אינזיכיסטן און די יונגע איז נישט אזוי א ריין פאעטישער אין פרט פון פאעטיק ווייל אז לויט פאעטיק קומט איר עס צו נאענט, דער ניגון איז געווען אין אניק, נאר עס איז מער א אידעאלאגישער, און אויב איר ווילט א פסיכאלאגישער. אפשר. אפשר. א פראגע פון פסיכיק. אפשר פשוט די שפעטעריקייט.
ס'קען זיין אז אפשר דערפאר ווייל ווייל מיר זענען געקומען פון גרעסערע שטעט, יעדנפאלס איך בין שטענדיג געווען א גרויסשטאטיגער. אזוי ווי לאדזש איז א גרויסע שטאט. אפשר א פראגע פון נאסטאלגיע און פון בענקשאפט נאך אמאל. אפשר. איך קען, מ'קען דאס גארנישט לייכט אויסגעפינען.

וואס האט זיך אויסגעדריקט דער עיקר אין אנטוישונג. איך בין געווען זייער יונג און איך בין געווען שטארק אין כעס, און איך האב געוואלט עפעס זאגן אזוינס וואס זאל דעם אביעקט פון מיין ליבע, דאס הייסט די פרוי, עפעס גיבן אזא מער ווי א שמיץ אין פנים אריין. און איך האב אנגעהויבן גלייך אזוי צו זאגן מיט דער מיט דער פראנטאלער אטאקע. איך האב געוואלט אז ס'ערשטע ווארט זאל שוין זאגן אז איך בין אין כעס, אויסדרוקן דעם דאזיגן צארן. און איך דענק אז די ערשטע שורה האט זיך אנגעהויבן מיט דו האסט מיר דערעסן. וואס איז פאר זיך אליינס נישט קיין פאעטישע שורה. ס'איז נישט קיין בילד. ס'איז בלויז אן אויסדרוק פון. פון געפיל פון פון כעס און פון פארדרוס און פון וועלן טאקע אריינזאגן, אבער אזוי וויבאלד דאס איז געוועזן דער דער דער ערשטער שפרונג האב איך נישט געקענט אנדערש, דאס האט מיך דאס האט דעטערמינירט, האב איך נישט געקענט אנדערש זיך זיך אויסדרייען, און ס'איז אוועקגעגאנגען דאס גאנצע ליד. איז אוועק געגאנגען אזוי אין דער אין דער פארם און כאטש עס איז גאנץ בילדעריש שפעטער איז איז דאס געווען דער פרייער פערז און איך האב זיך אליין געזאגט און ווייס איך מיט אסאציאציעס איך האב דאמאלס געהאט אסאציאציע און און די יענע אסאציאציע שטעקט מיר נאך יעצט ווי א קליניק אין מח ס'דארף שוין אויסזען זייער געוואגט ס'איז געווען ווי יעקב איז געלעגן דארט אין דעם אויף די שטיינער, און עס האט זיך אים געוויזן גאט, און ער האט געזאגט אז אויב גאט וועט אים געבן א בגד צו טראגן און ברויט צו עסן וועט ער יהוה אננעמען פאר גאט. איך געדענק עס דאמאלס אזוי, און איך האב עס דעמאלס זיך געזאגט, און די ערשטע צען סעקונדן וואס יצא שכרי, איך האב געטראכט אזוי. אויב דאס וועט גיין אויב עס וועט זיין געראטן וועל איך יעצט פון היינט אן און ווייטער שרייבן פרייע פערז און און און טאקע פון דעמאלטס אן איז עס פון האב איך געשריבן פרייע פערז און יעדנפאלס איז דאס דער אנהייב און אויב איך האב נישט קיין טעות מיר דאכט זיך אז עס איז ריכטיג אז דאס איז דאס דאס ערשטע פרייפערזיגע ליד.

וואלט וויטמאנישע פרייע פערז איז אן איינמאליגע זאך. ווער עס וועט פרובירן און ווער עס וואלט געשריבן א לא וואלט וויטמאן וואלט געווען בלויז א נאכמאכער. דאס איז וואלט וויטמאן. ס'איז אזוי איינמאליג ווי דזשעימס דזשויס'ס יוליסעס. אויב עמיצער זאל וועלן שרייבן ווי דזשעימס דזשויס עס זאל זיין נאכמאכעריי און ווערטלאז. איר מעגט יא האלטן פון דזשעימס דזשויס'ס מעטאד אדער מיט דזשעימס דזשויס'ס זאכן, אפילו פיניגענ'ס וועיק און אזוי ווייטער, אדער נישט, אבער ס'איז אן איינמאליגע זאך, און וואלט וויטמאן'ס פרייע פערז איז אויך אן איינמאליגע זאך, און ס'איז קיינמאל נישט רעפעטירט געווארן, קיינמאל נישט נאכאמאל איבערגעחזר'ט געווארן, און ס'קען נישט. פרייע פערז האט געוואלדיגע לימיטאציעס און ער איז נישט לייכטער ווי געבונדענע פערז. דער פרייער פערז גיבט בלויז פרייהייט טאקע פאר דעם שטראם פון געדאנק פון איין זייט און פאר אן אנדערשדיגע בילדערישקייט ווי עס איז אין דעם געבונדענעם ליד. דערפאר האבן מיר די אינזיכיסטן. וואס מיינט איר א אנדערע בילדערישקייט? א בילדערישקייט? איך וואלט געוואלט קומען דערצו. אן אנדערע בילדערישקייט מיינט אזוי וואו דער אקצענט און דער טראפ איז אויף דעם בילד, אדער אויף דער ריי פון בילדער, אדער אויף די אסאציאציעס פון בילדער וואס איז וואס קומט ארויס. אין דעם געבונדענעם פערז איז עס הויפטזעכליך א מין קלאנג זאך. דער דער וויכטיגסטער עלעמענט איז דער מוזיקאלישער, דער קלאנג. דער פרייער פערז האט אויך ריטמען. אן פריי אן ריטמען קען נישט זיין קיין פערז אבסעלוט. כ'וויל נישט אריין גיין אין די טעאריע, ס'איז א גאנצע טעאריע וועגן דעם. אבער דער דער פרייער פערז גיבט יענע בילדערישקייט ווי ער קען זי צולייגן אויב ער וויל אויף טעלערלעך. בעת אין דעם געבונדענעם פערז איז די בילדערישקייט אויב איז צו אויב איז צו לאנג אפילו אויב איז צו קאמפליצירט לייגט זיך שווער אויף א ליד. אזוי האבן מיר אין די גרעסערע פאעמעס, איך דערמאן זיך אין פאן טאדעאוש פון מיצקעוויטש איז דא געוויסע זאכן וואו ער שילדערט און שילדערט און שילדערט און ס'איז געשריבן אין ווייסן פערז און עס ווערט דערעסן נישט איינמאל האט ער זיך געמוזט אפרוען פון דער דאזיגער אומאויפהערליכער בילדערישקייט. בעת אין פרייען פערז געלינגט עס. עס קען זיין אז ס'איז דערפאר ווייל די איין שורה איז לענגער ווי די צווייטע. עס איז דערפאר ווייל אין דעם פרייען פערז זענען דא מעגליכקייטן פון לענגערע שורות. איר כאפט אריין אזוי צו זאגן א בילד און איר דארפט איר דארפט אים נישט שמידן קלאנגמעסיג. דאס איז א געוויסע זאך. אזוי אז דאס איז געווען די פרייע פערז. פונקט אזוי, גלייב איך נישט אז די פרייע פערז גיבט א בעסערע געלעגנהייט פאר געדאנקליכקייט, פאר עסעאיסטישקייט אין ליד. איך גלייב דאס. איך האב געזען די סאמע טונקלסטע לידער.
דאס הייסט יענע וועלכע דרוקן אויס אזא מין, לאמיר זאגן, א פארנאכטיג וואלדיש געמיט, די סאמע טונקלסטע לידער אין פרייע פערז. איך גלייב דאס נישט. איך בין, איך טראכט נישט וועגן דעם אזוי. איך טראכט בלויז וועגן עפעס אנדערש. די פרייע פערז. חוץ די מעלות וואס איך האב שוין אויסגעדריקט, צווינגט ארויף אפשר נאך מער ווי דאס געבונדענע ליד, איך מיין דאס ליד פון דעם געבונדענעם פערז, דאס צוימען זיך, אז נישט איז פארשלאפט פי סיי די קאווער, אז נישט הייסט עס ווערט עס אזא מין צעפלייצונג אז אי דער פאעט ווערט פאר'חלומ'עט אי דער לעזער ווערט דערטרונקען. קען זיך נישט קיין עצה געבן. פארוואס האב איך געשריבן? פארוואס האב איך זיך גענומען שרייבן אט די געבונדענע פערזן? און צו זענען זיי א ווידערשפרוך? ניין, איך האב נישט א ווידערשפרוך. איך גלייב אז די פרייע פערז און די דאזיגע געבונדענע ריטמען קומען פון איין קוואל, זינגען. עס איז נאטירליך אז ווען עמיצער ווען א פאעט שרייבט און ער דערגייט צו דער מדריגה פון רייפקייט און אויב ער איז, פערזענליך, א פערזענליכקייט, אן אנדערשדיקע, זאל ער טיילווייז אויך באוואוסט זיין וועגן זיין אנדערשדיק אינעם אויסדרוק, און די אנדערשדיקייט קומט ארויס אבי

איך קען אייך נאר זאגן ווי עס איז געווען איין צייט ווען ווי איך האב געפילט אז ווי זאל איך זאגן איך ווער די אינערליכע צעלן פלאצן עפעס און עס צוגיסט זיך איבער מיר און בלויז דער געבונדענער פערז אין די שווערסטע פארמען קען געבן דעם דאזיגן צוים.

ווען איך וואלט דאס נישט געשריבן אזוי וואלט דאס זיך צופלייצט וואלט איך ארויס פון די ברעגעס, און ארויס פון די ברעגעס טאר מען נישט. וויפיל פרייקייט איך האלט נישט פאר וויכטיג אין דער פאעזיע, האלט איך אבער אויך פאר וויכטיג אז ס'מוז זיין א געוויסע געצוימטקייט. די ווייב נישט פרעגט נאך אנדערע זאכן באוואוסטזיניגע און אומבאוואוסטזיניגע אינטואיטיווע ווי מעגט איר עס אנרופן אדער אפילו ראציאנאלע איך האב גארנישט קיין מורא פאר דעם אויסדרוק. אבער איז שווערער צו שרייבן אין די קאמפליצירטע פארמען ווי שרייבן אין פריי פערזן אדער אין די מער אנגענומענע טראדיציאנעלע פארמען צוליב דער ספעציפישער קאמפליצירטקייט. איך וועל אייך זאגן מיין עהרן ווארט און איך האב געוואלט איר זאלט מיר גלייבן אז איך האב זיך שטענדיג געוואונדערט אויף די מענטשן וואס האבן באטראכט אז שרייבן סאנעטן איז א ספעציעלע אנשטרענגונג, אדער שרייבן נומערן איז א ספעציעלע אנשטרענגונג. איך האב זיך זייער געוואונדערט. איך האב זיך זייער געוואונדערט אויף דעם וואס זישע לאנדוי אין די אמאליגע יארן זאגן, זיין גאנץ לעבן שטרעבט ער צו שרייבן סאנעטן, נאר עס געלינגט אים נישט. איך פלעג זיך וואונדערן אויף די זעלבע רעד פון מאני לייבן. מאני לייב האט אין די לעצטע יארן געשריבן זייער גוטע סאנעטן. איך האב זיך געוואונדערט. מיר דאכט זיך ווען איך שרייב לידער איז אפטמאל דארף איך צוימען, איך זאג אייך באוואוסטזיניג שטרייך איך אויס די גראמען רייכקייט וואס גיסט זיך אויף, וואס גיסט זיך פון מיר, אדער דורך מיר, אדער ארויס פון די פען, איך קען, איך ווייס נישט ווי אזוי צו זאגן, באוואוסטזיניג האק איך איבער דעם גראם.

פארקערט, איך וואלט נאך געקענט שרייבן מער קאמפליצירטערע זאכן ווען איך וואלט זיך נאכלאזן, ווייל דאס ווארט קומט שטענדיג אין א רייכן שטראם. יא, ווען מיר זאגן א ווילאנעל אדער א. עס איז ניט שווער. אדער א ראנדא. וויל איך אייך זאגן, פריינד טאבאטשניק, איך גיב אייך מיין עהרן-ווארט, אז ווען איר זאלט זיך אזוי צו זאגן געמיטמעסיג אין דעם מאמענט ווען איר פארזעצט זיך אין דער מוזיק פון א ווילאנעל אדער פון א ראנדא, וועלכע ראנדאס זענען פון די קאמפליצירטע, דער פאקט איז אז אין דער גאנצער אידישער פאעזיע איז נישטא קיין ראנדאס אחוץ מיינע, ס'האט נאך קיינער עס נישט פרובירט, און איך זאג עס נישט אזוי צו זאגן פון מיין אייגן וויסן, נאר איך ווייס אז אהרן צעטלין האט איבערגעזעצט מיינע ראנדא אויף העברעיש האט ער געזאגט ס'איז אין אידיש נישט געווען קיין ראנדא ביז איר האט עס געשריבן, און אין העברעיש איז נישטא קיין ראנדא, וועל איך זיין דער ערשטער צו אריינפירן די ראנדא דורך אייך אין דער העברעישער פאעזיע. אבער ווען איר זאלט זיך אריינלעבן אין דער שטימונג וועט איר זען אז איר האט גארנישט קיין שוועריגקייטן, ווייל מען שרייבט דאך נישט די לידער ווען מען זוכט גראמען, איר שרייבט דאך א ליד כדי צו פערפעקטירן דעם ניגון אייערן, דער ניגון אליין ברענגט דאך די ווערטער, איך בין אומא ניע פרילאזשו, דאס קען איך זינט איך שרייב איז עברות, איך האב קיינמאל נישט געקענט פארשטיין די קאפשאקלענישן פון אזויפיל מענטשן ווען עס קומט צו רעדן וועגן סאנעטן, ראנדאס, ווילאנעלן, און זיי מיינען אז דאס איז שווער, עס איז פיל שווערער אפטמאל צו שרייבן צוויי דריי שורות פיר פערזן און איבערגעבן דאס אין פולקייט דאס בילד. וואס איר ווילט אויסדריקן דורך דעם ווארט, ווי צו שרייבן האט איר דאס געטאן, דאס איז מיין טיפע איבערצייגונג, איך זאג אייך אז דאס איז שטענדיג אזוי ביי מיר, איך האב דאך אנגעפאנגען צו שרייבן לידער אויף רוסיש צו צען יאר, און איך געדענק וואס ס'האט אויף מיר געמאכט א געוואלדיגן איינדרוק. לערמאנטאוו האט געשריבן לידער אפטמאל אומגראמאטיש, פאר א גראם האט ער אנשטאט די

יא ליובליו ריפמי, אזוי דאכט זיך מיר, כ'פלעג מיך זיך ציטירען, ריפמי, וולאזשניע, קאק נאפרימער נא יו. האב איך געטראכט, וואס רעדט ער דא? וואס הייסט יו איז וולאזשנע? ווי קען מען זאגן פייכטקייט צו א גראם? אבער עס האט אויף מיר געהאט א גרויסע דרוק, עס האט מיך עפעס אזויווי אריינגע. אריינגעצויבערט אינעם ווארט. ווען איך בין געקומען נאכדעם קיין ענגלאנד צו זעכצן זיבעצן יאר, זאג איך איך האב נאך נישט פארשטאנען וואס איך ליין, און איך האב זיך פארשיכורט מיט סווינבורנ'ס ריטמס, יענער איז געווען גאר אזא מין פלעכטער און העקלער און שפינער פון ריטמען, אויך אויסטערלישע אומגעווענליכע, און די מוזיק האט מיך פארכאפט. איז וואס איך וויל זאגן איז אזוי, אז איך האב דאך אנגעהויבן צו שרייבן צו צען יארן צו שרייבן רוסיש, ביי מיר איז געווען גלייך די פראבלעם וואס איז פאעזיע, פאעט, און איך דענק אז דאס ערשטע ליד וואס איך האב געשריבן צו, איך בין זיכער נישט עלטער געווען ווי צוועלף יאר, איז געוועזן א סאנעט וואס האט געהייסן פאעט, ס'האט זיך אנגעהויבן ניע טאט פאעט קטא און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. אזוי אז אז די סאנעטן פארם וואס איז וואס איז זייער א צירליכע טאקע איז פאר מיר געוועזן א נאטירליכע זאך איך האב קיינמאל נישט געזען די שוועריקייטן אגב קענט איר זיך ערלויבן איר קענט זיך דאך פארגינען פרייקייטן אין סאנעטן אויך שעקספיר האט געשריבן סאנעטן נישט לויט דעם ווי די פראנצויזן אדער ווי די רוסן האבן געשריבן וואס די ערשטע אכט שורות זענען די זעלבע גראמען שעקספיר האט זיך ערלויבט צו שרייבן אנדערע. איך מוז מודה זאגן אז ס'איז געווען נאך א מאמענט פארוואס איך האב געשריבן די פארשידענע קאמפליצירטע טערסכעמעס, און דאס איז געוועזן טאקע דירעקט פארבונדן מיט אידיש, מיט שפראך. ס'איז יעצט צו שפעט אז איך זאל קענען נאכאמאל רעדן די אלע זאכן וואס איך וואס איך טראכט וועגן שפראך און וועגן אידיש. אבער איין זאך, איך האב זייער ליב אידיש. אידיש איז מיין לעבן. איז אלץ וואס איז מיר באשערט אין דער וועלט, אין דעם קאסמאס, וויל איך אדער אין אידיש אדער גארנישט. אידיש איז בין איך. און עס איז מיר אויך געגאנגען אין א זייער גרויסע מאס צו ווייזן אז אויף אידיש, אויף דעם לשון וואס א טאלאנטפולער פאעט ווי שין פרוג האט באליידיגט מיט יאפקע שפראך נאך אזוינע באצייכנונגען, אז דווקא אויף אידיש קען מען דערגרייכן די העכסטע און דינטסטע, די סובטילסטע מוזיקאלישע קאמפאזיציעס. יא, דאס האט אויך געשפילט א ראלע, און עס שפילט נאך איצט. ווייל נאך איצט וועלן מיר געפינען מענטשן, פלאכע, וואס וועלן רעדן וועגן אידיש מיט א נאזדרייעניש, און מיט א. זעלבסטזיכערקייט אז דאס איז אן ארעם לשון, א שלעכט קלינגענדיג לשון, און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. ס'איז נישט אמת. אבער יעצט וויל איך אוועקגיין פון דעם. יעדע זאך איז זייער קאמפליצירט און א מענטש איז אויך נישט דרייפאכיג און נישט צענפאכיג נאר ביליאנפאכיג. איך האב אין מיינע לידער אויך אויסגעדריקט זיך אויף אנדערע געביטן אזוי צו זאגן. איך בין א איד, נאציאנאל, באוואוסטזיניג, וואס סארא ראדיקאלע, וואס סארא אנדערשדיגע אידעען זאלן מיר נישט אריינגיין אין קאפ. דער אידישער נאציאנאליזם וועם עס געפעלט, וועם עס געפעלט נישט, דאס אינטערעסירט מיך נישט. דער אידישער נאציאנאליזם איז מיין בלוט. דאס זענען מיינע, דאס איז די צירקולאציע, פארשטייט? דאס זענען די אדערן אין וועלכע עס פליסן, פליסן די שטראמען, די שטראמעלעך פון מיין לעבן און פון מיין באוואוסטזיין. איך האב געשריבן אסאך נאציאנאלע לידער. זעלבסטפארשטענדליך איז אז אזוי ווי איך שרייב אויך ארטיקלען, פובליציסטיק, האב איך אסאך פון דעם נאציאנאליזם. אריינגעטאן אין די ארטיקלען, אבער איך בין געווען צו און בין צופיל איד אז דאס נאציאנאלע זאל נישט מאנען אויך ביי דעם ליד, און עס איז געוועזן פונקט אזוי אויפריכטיג, און עס איז געווען פונקט אזוי פאעטיש, און עס איז געווען פונקט אזוי ליד-מאנעריש ווי א זון-פארגיין, און ווי ליבע, און ווי דער טרויער, אדער ווי די שרעק און די אויסגאנגסלאזיגקייט פנים אל פנים מיט טויט. איך שרייב שטענדיג לידער אז מ'זאל איבערגיין אזוי צו זאגן צו דעם ענין אייגענע שאפונג לויט דעם אימפולס כמעט פון דער ערשטער שורה. ווי די ערשטע שורה דיקטירט אזוי גייט עס. די ערשטע שורה קען אמאל דיקטירן א סאנעט, די ערשטע שורה קען דיקטירן דעם מעטער, דעם יאמב אדער דעם אנאפעסט אדער דעם אמפיבראך אדער דעם טראכעי אדער דעם דאקטיל, און ווי איך האב געשריבן אין די אלע מעטערן, די ערשטע שורה זינגט עס ארויס און דעטערמינירט. און ווען איך זאל רעדן וועגן באוואוסטזיניגן ווילן און נישט באוואוסטזיניגן מוז. קען איך זאגן אט וואס. אסאך לידער זענען ביי מיר ארויסגעקומען אינגאנצן אנדערש ווי איך האב געטראכט פון אנהויב. די ווארט פון פאם האב איך געוואלט שרייבן אין די פארם העכסטנס טאקע א סאנעט לאמיר זאגן. איך האב געטראכט אז ווען איך זאל אנטקעגן שטעלן דאס רעווען פון דער ווילדער קו מיט דער נאנטקייט פון טויט צו מיר אין יענער צייט, וואלט דאס געוועזן א וואונדערבארע זאך פאר דער קאנסטרוקציע פון א סאנעט, אבער ווי כ'האב אנגעפאנגען צו שרייבן אויף די האנט, און איך מיין אויב דאס איז דאס איראציאנאלע אין דער פאעזיע, דאס איז יענער כח וואס דער באוואוסטזיניגער מענטש האט אויף אים נישט קיין שליטה, נאך דער צענטער שורה. האב איך געפילט אז אז איך קען נישט גיין ווייטער, סאנעט דארף איך האבן פערצן שורות, און איך האב פארענדיגט מיט אן אנדער שורה וואס איך האב גארנישט געטראכט אז ס'וועט זיך איבער'חזר'ן אין יעדע סטראפע, און עס ענדיגט זיך מיט דעם ווארט מיר, כ'האב אבסאלוט וועגן דעם נישט געטראכט, כ'האב נאר געזען אז די סאנעט איז איז נישט דאס, און דאס וועט שוין נישט זיין קיינמאל קיין סאנעט.

דער ענטפער איז אז ער וועט אייך מסתם אנטוישן. איך ווייס נישט. דאס איז א ריינער אמת. עס, ווי איך האב געזאגט, איך האב עס געהאט, איך האב געטראכט דאס דארף זיין א סאנעט. די סאנעט האט זיך נישט איינגעגעבן. עס האט זיך געענדיגט מיט דער שורה וואס האט צום סוף דאס ווארט מיר. און די צווייטע סטראפע איז נאכגעגאנגען, ווי איך האב אויך געזאגט, דער אנהויב דעטערמינירט דעם ווייטערן גאנג.

פרעגט מיך נישט ווי אזוי צו דערקלערן טאלאנט, דאס איז א מיסטעריעזע זאך, מיט דעם ווערט מען געבוירן, און איך האב נאכנישט געפונען יענעם שטראל וואס זאל אויפדעקן די דאזיגע פינסטערניש, און איך טראכט אויך, און איך בין אין דעם פרט פולשטענדיג מסכים מיט פרוידן, איך טראכט אויך אז ס'איז בעסער אז ס'זאל בלייבן אט די פינסטערניש, ווייל פאעזיע און דער צויבער פון פאעזיע איז די אומפארשטענדליכקייט, דאס רעדן מיט אן אייגענעם לשון און דערמיט מיט אן אייגענעם אומבאוואוסטזיניגן לשון צום הארץ, צום מארך, צו דעם גאנצן מענטש און צו דער אינערליכער פערזענליכקייט. איך האב נאך זייער אסאך וועגן דעם צו רעדן און איך וואלט געוואלט אסאך רעדן, אבער איך מוז זיך רעכענען נישט בלויז מיט דער פרוידיאנישער אינטואיציע, נאר אויך מיט דער איינשטיינישער ראציאנאלקייט, וואס דערקלערט אז ס'איז באגרעניצט אי צייט אי ארט, און די פעאיגקייט צו רעדן אויף א פלאטע זייט מיר געזונט און שטארק.